ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר צוה הויה לעשות אותם. מיר ווילן אנהייבן די פרשה אין א זייער קאמפליצירטע וואך. און ויקהל. איז טייטש, זאל זיך צוזאם נעמען. משה רבינו האט צוזאם גענומען כל עדת בני ישראל. דאס איז סיי עפעס א צוזאם גענומען זיך אויפן חיצוני, צוזאם גענומען די אידן. ס'איז דא אויך א זאך וואס הייסט זיי צוזאמגענומען באופן פנימי, ווען מען זאגט א מענטש איז צוזאמגענומען הייסט ער איז בישוב הדעת, נישט קיין פיזור הנפש, נישט קיין צומישטקייט, נישט קיין טאנצעריי, ס'איז דא, מיר וועלן זען שוין א מינוט אין די זוהר וואס ער רעדט וועגן שטעלט עס צו דאס איז קעגן די חטא העגל, די עגל האט געהאט א געוויסע צוזאמנעמאכטס, מ'איז ויקומו לצחק, מ'איז געשטאנען ארום די עגל, ס'איז דא וישמע וירא, ס'איז א.

קול ענות אנכי שומע, דאס איז נישט קול ענות גבורה, נישט קול ענות חלושה, עס איז נישט א מלחמה, עס איז נישט עפעס א זאך וואס מאכט עפעס סענס צו מיר, עס איז עפעס, עס איז עפעס א קול ענות אנכי שומע. און אונז לערנען אזוי לערנט די רמב"ן לערנען אנדערע מפרשים דאס הייסט סיי די סדר ויקהל די פרשה פון פרשת ויקהל איז א פיוס ס'קומט נאך די חטא העגל דאס הייסט די אייבערשטער לכאורה בשעת משה רבינו איז געווען פערציג טעג אין הימל האט ער אויסגעזאגט פאר משה רבינו די מצוה פון די משכן די אלע מצוות וואס מ'האט געלערנט אין פרשת תרומה תצווה כי תשא אנהייב כי תשא שפעטער איז משה רבינו אראפגעקומען פון בארג איז אינצווישן געשען די גאנצע פרשה פון די חטא העגל. די גאנצע צומישעניש, די גאנצע פריעות, כי פרעה אהרן, עפעס א, עפעס א אפענקייט, עפעס א פריעות, און יעצט קומט מען צוריק, יעצט קומט מען צוריק, מען האט געענדיגט, מען האט אויסגעפירט, ס'האט זיך געענדיגט די גאנצע מעשה פון די עגל, משה רבינו האט זיך אויסגעבעטן, מיט די י"ג מידות הרחמים, די אייבערשטער האט געזאגט כתב לך את, מען האט געמאכט א נייע ברית, כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית, די אייבערשטער האט געמאכט לוחות שניות, מאכט א נייע ברית, ס'איז ויהי שם עם השם ארבעים יום וארבעים לילה, ס'איז סוף פרשת כי תשא ענדיגט זיך שוין גאנץ שוין גאנץ גאנץ שיין, און יעצט גייען אונז צוריק חוזר לענין הראשון, אבער נישט חוזר לענין הראשון, נאר מיט עפעס א נייע סארט התקהלות, עפעס א עפעס א ויקהל, מ'דארף דא צוזאמנעמען די עולם, אז דא כאילו די עולם איז געווען מפוזר ומפורד, מ'איז געווען צעמישט, מ'איז געווען איינער ביי די עגל, איינער האט יא געהאלטן פון עגל, איינער האט נישט געהאלטן פון עגל, איינער האט געהאלטן אביסל, איינער איז געווען נאר פון די טאנצערס, איינער איז געווען נאר פון די שרייערס, און אזוי און אזוי ווייטער. און ביז מ'מאכט ויקהל ויקהל משה את כל עדת בני ישראל און ער זאגט זיי, און ער גיבט זיי איבער פון פריש, ס'הייסט די ערשטע מאל, זיי האבן עס נישט געהערט נאכנישט, די מצוה. פון נדבת המשכן און די מצוה פון כלי המשכן און די מצוה פון בצלאל זאל מאכן די משכן און אזוי ווייטער. עס איז עס איז אויך זייער וויכטיג פאר אונז ווען אונז גייען אדורך אזעלכע אסאך פיזור און מפורד אסאך זאכן וואס זענען לכאורה הפך פון פון ויקהל און מען דארף זיך איינשפארן און מען דארף זיין סעפערעט מאכן סאושעל דיסטענסינג איז זאלן אונז פארשטיין אזוי ווי יעדע מאל וואס ס'געשעט א זאך וואס ס'טוישט זיך א זאך בחיצוניות יעדע מאל וואס מען קען נישט עפעס טוהן בחיצוניות איז דאך א סימן אז מען דארף דארף עס קענען טוהן בפנימיות מען דארף עס קענען אריין אריינקלערן אין דעם אביסל מער טיפער אויב מען קען נישט מאכן א מנין א ברוב עם הדרת מלך א גרויסע התקהלות אזוי פאר די מידת המלכות, פאר די ברוב עם הדרת מלך, ווי מען זאגט אז די די ווייבער קענען זען וואס וואס וואס מענטשן קענען זען, דארף מען דאך עומד זיין אביסל אויף א התקהלות פנימית, אויף א וויאזוי נעמט מען זיך צאם, אזוי ווי ס'איז ידוע די מעשה פון די רבי נחום טשערנאבלער, פארציילט מען א מעשה אין ליובאוויטש אז מען האט געזען די מגיד האט געשיקט איינעם זען צו ער דאווענט נאך, זעט ער אז ער דאווענט ביחידות. די קען מען זאגן וואס הייסט רבי נחום דאווענט ביחידות? געזאגט האט די מגיד געזאגט רבי נחום דאווענט נישט ביחידות רבי נחום דאווענט מיט די צען כוחות הנפש. ס'הייסט ס'איז דא ס'איז דא אזא מין ס'איז דא אזא מין מנין בחיצוניות וואס איז אוודאי די הלכה די די די מצוה פון די ויקהל עס זאל זיין בחיצוניות זאל זיין צען מענטשן אבער אז ס'איז נישט דא דאס און אפילו ווען ס'איז יא דא דאס דארף מען וויסן אז די עיקר איז נישט דעם ווייל די עגל האט אויך געהאט א מנין, די עגל האט געהאט א גרויסע מנין, ס'איז געווען אסאך טענץ, אסאך עגל ואת המחולות, אסאך נויז, אסאך קול, אסאך, ס'איז געווען עפעס א אפילו א געוויסע נדבת המשכן, נדבת די עגל ויתפרקו את נזמי הזהב אשר באזניהם, אבער דאס דאס איז געווען עפעס צופיל, צופיל ויתפרקו, צופיל עפעס, עס איז טאקע א געוויסע התקהלות, ס'איז טאקע א געוויסע, מ'האט זיך צוזאמגענומען, ס'שטייט אפשר אפילו א פסוק. האבן זיך צוזאם גענומען, אבער דאס איז דאס איז נישט קיין ריכטיגע התקהלות, מען דארף טוישן איבערמאכן די התקהלות אויף א התקהלות פון ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ס'הייסט נישט די האר נישט מיט די נישט די התקהלות פון די עגל, דאס איז די די תשובה אויף דעם דאס איז די די פתרון אויף דעם דאס איז די תיקון אויף דעם. איז לאמיר אנהייבן דער זוהר ווי דער זוהר האט אנגעהויבן און דער זוהר האט געטראכט אויכעט אויף די אויף די ליינס און מיר זעהן וואס דער זוהר וואס דער זוהר רעדט דא רבי חייא פתח ויקהל משה רבי חייא פתח רבי חייא האט געעפנט מיט א פסוק פסוק אין ספר שמואל דאס הייסט א פסוק אין די הפטורה פון שבת זכור ס'קען זיין אזוי קלער איך אז די אסאך מאל פאלט שבת זכור אין פרשת ויקהל מן הסתם די דרשה האט רבי חייא געזאגט אין אזא סארט וואך אז ס'איז געווען פרשת ויקהל די שבת זכור האט ער עס שוין אנגעהויבן מיט א דרשה אויך אויף שבת זכור און האט מקשר געווען צו די ענין פון ויקהל משה טאקע צוגעצייכנט די זוהר אין מיינע מראה מקומות אויף פרשת שבת זכור היינט איז טאקע שבת החודש אבער דארף שוין זעהן ווי ס'קען זיין מ'קען אליינס טראכטן וואס א שייכות ס'האט מיט החודש אויכעט אבער על כל פנים מ'לערנט די אנהייב פון די זוהר אזוי ווי אלעמאל. ויאמר שאול אל הקיני לך לכו סורו רדו מתוך העמלקי שטייט אין די אין די מעשה פון מלחמת עמלק וואס שאול האט געמאכט די ערשטע זאך פאר ער האט געמאכט די מלחמה האט ער געשיקט א הודעה ויאמר שאול צו די קיני באלד וועט מען זעהן ווער איז די קיני לכאורה קיני זענען אייניקלעך פון יתרו בני קיני חותן משה און זיי האבן עפעס געוואוינט נעבן די עמלק אזוי אזוי זעהט מען קיני האט געוואוינט נעבן עמלק. און פאר ער וויל מאכן א מלחמה מיט עמלק ער וויל אויסמעקן פקדתי אזוי ווי שטייט פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים מען גייט מאכן אויס פון די עמלק האט זיך נישט געוואלט מאכן אויס פון די קיני קיני איז נישט שולדיג קיני האט נישט געמאכט די שם לו בדרך בעלותו ממצרים ער האט פשוט געוואוינט און געווען שכנים פון עמלק האט שאול געזאגט גייטס ענק ארויס פון פון עמלק ער האט זיי געשיקט א מעסעדזש זיי זאלן אוועק גיין אזוי זאלן זיי נישט נפטר ווערן פון די פון די מלחמה דאס איז די די פסוק וואס ער הייבט דא אן ער גייט מסביר זיין אבער שפעטער אין א מינוט גייט ער מסביר זיין בעסער וואס איז די פשט פון דעם פארוואס מען דארף זיי אוועק גיין און וואס א שייכות האט דאס מיט פרשת ויקהל אבער קודם כל האט רבי חייא געוואלט מסביר זיין אביסל אביסל די ענין פון מלחמת עמלק, וואס איז די, וואס איז די מעשה דא? דער זאגט תא חזי ס'שטייט פקדתי אשר עשה עמלק לישראל, וואס איז דאס אז פונקט ביי מלחמת עמלק, חוץ פון אז פון אלע מלחמות וואס איז געווען אין די וועלט, וואס איז געווען מיט אידן, ס'געווען מלחמה מיט כנען, מיט מיט כ'ווייס וועם, מיט אן א שיעור מענטשן, מיט סיחון ועוג, אפילו משה רבינו האט געמאכט מלחמות, יהושע בן נון האט געמאכט נאך אסאך מלחמות, דוד המלך האט געמאכט מלחמות, כ'ווייס קיינער נישט, איז נישט דא עפעס אזא סארט פקדתי, אזא סארט גרויסע מעשה ער זאגט נישט דא קיין איין מלחמה וואס נישט אזוי שווער פאר די אייבערשטע אזוי ווי די מלחמה פון עמלק מען זעט מען זעט אין די פסוקים מען דארף נישט דארף עס מדייק זיין אין די ענין פון מלחמת עמלק די עיקר ווארט פון מלחמת עמלק דאס איז עפעס א שווערע זאך זיך מתגבר צו זיין דאס איז א כביכול כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק די אייבערשטער האט זיך געדארפט מתגבר זיין די אייבערשטער דארף מאכן א ספעציעלע שבועה די אייבערשטער דארף מאכן א ספעציעלע זאך זיך אן עצה געבן מיט די עמלק און מען דארף מאכן מיט משה און מיט יהושע און מיט שמואל און מיט שאול די אלע זאכן ס'איז נישט א פשוט'ע זאך און וואס איז די סיבה? זאגט די זוהר אז די מלחמת עמלק איז געווען לעילא בכל סטרין לעילא ותתא פון אויבן און פון אונטן, וואס איז די טייטש פון אויבן און פון אונטן? אזוי ווי ס'שטייט זאגט ער אשר שם לו בדרך שטייט אשר קרך בדרך. אשר קרך בדרך דאס דערמאנט אונז פון די נחש. ווי שטייט די נחש? א נחש שטייט רובץ בין המשפתים, שטייט אויפן וועג הוא ישופך אתה תשופנו עקב. א נחש ער איז אזא סארט חיה וואס ער כאפט ער איז שם לו בדרך, ער כאפט אן ער לאקערט אויף א מענטש אין די וועגן אין די צדדי צדדי הדרכים אין די בין הגדרות, דארט איז די נחש. איז פון דעם אשר שם לו בדרך זעהן אונז אז עמלק. ער איז נישט סתם עפעס איין עפעס איין רשע עפעס איין קליפה עמלק דאס איז מרמז דאס איז עס איז געווען בשעת מלחמת עמלק דער נחש אליינס דער נחש הקדמוני וואס ער האט געוואלט וואס ער איז שוין שם לו בדרך שוין למעשה שוין פון צייט פון אדם הראשון דער זעלבע איז דאס שם לו בדרך בעלותו בעלותו ממצרים און וואס הייסט אשר קרך בדרך אשר קרך בדרך איז די טייטש אזוי ווי אונז ווייסן שטייט איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה קרך איז א לשון מקרה לשון קרי שטייט שוין אויך אין אנדערע מדרשים אין אנדערע ווערטער דאס איז דער תפקיד פון די נחש ער מאכט טומאה בדרך דאס איז די זאך פון די. פון דער נחש, פון דער נחש הקדמוני, וואס דאס איז די אליינס די עמלק וואס האט זיך האט זיך אנגעכאפט אין דעם. זאגט די זוהר די זעלבע זאך איז ביי איז ביי בלעם. וואס האט בלעם געטון? אויך שטייט ויקר אלהים ויקר אלהים אל בלעם. אויך א לשון קרי. דאס הייסט די אין די שטייט כל המעש ויקר אלהים דאס הייסט דאס הייסט אז אז יעדע איינע באקומט אזא סארט אזא סארט השראה אזא סארט הבא לטהר מסייעין אותו הבא לטמא פותחין לו אויב בלעם איז געמאכט האט געמאכט קארבאנעס ווייילעך שעיף יעצט זיך געדרייט צו כאפן די קרי צו כאפן די למעשה צו כאפן די מקום פון די נחש צו כאפן די מקום בין הדרכים אזוי ווי בלעם אויך איז געגאנגען במשעול הכרמים דארט האט זיך האט זיי געדרייט און די און די על הדרך און זעהט טאקע אז בלעם איז זייער ענליך מיט עמלק פארשטייט אויך אז עמלק מיט בלעם שעירן דריי אותיות יא חוץ פון די קוף און די בית אבער בלעם איז איינער פון די פון די. חוץ פון בלעם און עמלק איז לכאורה נישט דא קיין אנדערע אנטיסעמיטן אין די תורה, דאס הייסט מען רעדט פשוט טייטש, עמלק האט געמאכט א מלחמה מיט אידן, ער האט געוואלט סתם זיך אנטשעפענען מיט די אידן, ער האט געוואלט מאכן אויס פון די איד, און בלעם איז די זעלבע, בלק און בלעם וואס האבן געמאכט הנה עם יצא ממצרים, מען דארף זיך אן עצה געבן מיט די אידן, דאס איז דאס איז די צוויי צוויי סארט גוים, צוויי סארט קליפות וואס זיי זיי שטעלן זיך צו אויף די גאנצע זאך, אזוי ווי מ'זאגט על כל הקופה. ער וויל נישט מאכן עפעס אביסל אנדערש, אפשר זאלן די אידן נישט וואוינען דא, זאלן וואוינען דארט, אפשר איך ווייס וואס, ער וויל די גאנצע זאך. און דאס איז א דאס איז א סימן, דאס איז א וועג פון די אז דאס איז נישט סתם עפעס א עפעס א גוי, דאס איז דער נחש הקדמוני וואס ער ער איז שם לו בדרך, און ער באקומט, און ער באקומט טאקע די כח. און די זעלבע זאך איז אשר קרך בדרך. נו די זוהר אלמלא דאתתקף משה לעילא ויהושע לתתא ווען נישט אז משה רבינו ווען אונז לערנען פרשת מלחמת עמלק אין פרשת בשלח ווען נישט אז משה רבינו וואלט זיך מסגל געווען למעלה מיט זיינע תפילות על ראש ההר האט געמאכט א גאנצע עבודה וואס האט געטוהן דארט מיט די ידי משה און יהושע בן נון למטה דאס הייסט יהושע האט געטוהן בפועל ממש די עבודה פון פון די טוהן די מלחמה ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב ווען נישט דעם וואלט וואלט נישט געקענט זיך אן עצה געבן מיט די עמלק. ס'איז געווענטליך, לאמיר פארשטיין, געווענטליך א מלחמה, אדער א משה אליינס, למשל אזוי ווי די מלחמת סיחון ועוג, וואס שטייט נישט וועגן, אפשר בעיקר משה אליינס, אדער אזוי ווי יהושע אליינס, אזוי ווי די מלחמת שבעה עממין, ווען ס'איז נישט געווען משה רבינו און יהושע קען זיך אן עצה געבן מיט דעם. דאס איז ווייל א נארמאלע מלחמה, א נארמאלע מלחמה, א נארמאלע קליפה,

די מלחמת עמלק האט אנגעכאפט מיט די נחש הקדמוני אליינס, האט אנגעכאפט מיט די נחש הקדמוני אליינס, און דארף משה רבינו גיין על ראש ההר, דארף משה רבינו טוהן אלעס וואס ער קען כדי צו קענען זיך מתגבר זיין אויף די עמלק, און דאס זאגט דער זוהר, דאס איז די טייטש פקדתי את אשר עשה עמלק, פקידה איז א לשון פון ברית, א לשון פון. פקידה מיינט, פקידה קען זיין א לשון פון ש. פקידה איז א לשון פון א לשון פון ברית, ס'איז א סימן ווייטער אויף די אשר קרך בדרך די לשון קרי. אקעי דאס איז די פשט פון מלחמת עמלק, כ'האב נישט אריין געגאנגען אין דעם פונקטליך ווייל דאס דארף מען לערנען מער טיפער אין אין די פרשה פון עמלק, אבער דאס איז די זוהר'ס ווארט וואס ער זאגט דא. יעצט לאמיר צוריק גיין צו ווי אונז שטייען, שאול, ויאמר שאול אל הקיני. קיני הייסט דאך יתרו. וואס הייסט קיני הייסט? פארוואס וואוינט יתרו דא? אזוי פרעגט די זוהר, זאגט שוין על פי פשט, שטייט למעשה אין ספר ש אין ספר יהושע און אין שופטים זענען געגאנגען וואוינען מ'האט געגעבן פאר בני קיני פאר מ'האט געגעבן אין אין אין יריחו, שפעטער האבן זיי געמופט ס'שטייט אז זיי זענען געגאנגען וואוינען נעבן נעבן עמלק, ביז ס'איז געקומען די צייט פון שאול, ביז ס'איז געקומען די צייט מלחמת עמלק, און שאול המלך האט געזאגט ויסר את הקיני בתוך עמלק, האט ער געזאגט, וואס האט ער געזאגט? פארוואס האט ער נישט געקענט סתם נישט הרג'נען די קיני? דארף מען דאך אליין פארשטיין אז דארף זיין עפעס א געוויסע פעולה פון ויסר את הקיני מתוך עמלק דארף עפעס ארויס נעמען די קיני מתוך עמלק און וואס איז די וואס איז די פשט פון דעם דבזמנא דחייביא אשתכחו אדער איז אנטשי איז די חסידים די צדיקים וואס זיי געפונען זיך דארט זענען נתפס בעוון, אונז ווייסן דאך א כלל אז בשעת אז ס'איז דא א זמן דין וואס פאסט אז ס'דא א זמן פון צרה א זמן פון מלחמה א זמן פון א אנדערע צרה א אנדערע עונש. אז אפילו די צדיקים וואס וואוינען נעבן די רשעים קענען נתפס ווערן בעוונם. און דאס דארף מען שוין אסאך בעסער פארשטיין, דאס קומט מען שוין יעצט צוריק צו אונזער נושא וואס אונז האבן אנגעהויבן באמת. זאגט די זוהר די זעלבע זאך. אזוי ווי מען האט געדארפט אוועק נעמען די קיני מתוך עמלק כדי מען זאל קענען מאכן די מלחמת עמלק, זעלבע זאך איז ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, זאגט די זוהר ווען נישט די ערב רב וואס האבן זיך אריין געטשעפעט מיט די אידן וואלט נישט געווען די עונש פון די חטא העגל. אזוי די זוהר גייט באופן כללי זייער א שטארק מיט די מהלך אז די עיקר אלע חטאים און עס איז בפרט די חטא העגל שטייט שחת עמך, און לך רד כי שחת עמך, שחת עמך איז די טייטש די ערב רב.

הייסט ס'קען דאך נישט זיין א וועלט וואס נאר די אידן ווייסן פון די אייבערשטער, נאר די אידן מאכן א משכן, נאר די אידן לעבן מיט די גאנצע תורה און די גוים גארנישט. ס'איז געווען וגם ערב רב עלה אתם, ווען מ'איז ארויסגעגאנגען פון מצרים זיך צוזאמגעשלעפט אסאך גוים, ס'דאך געווען א געוואלדיגע צייט, א גוטע צייט פאר די אידן, א געוואלדיגע התגלות, ס'איז צוזאמגעקומען א גרויסע ערב רב, איז צוזאמגעקומען ערב רב הייסט אסאך פון אסאך פעלקער, פון אסאך אנדערע מצרים, די אלע ירא את דבר ה' מעבדי פרעה, צו ווייס איך ווער, די אלע חברה, זיי האבן זיך צוזאמגעטשעפעט מיט די אידן. יעצט דעי דעי דעי דעי סארט ערב רב, דעי סארט נוספי אל השם, דעי סארט מענטשן וואס זיי קומען צו, ס'איז אמת'דיג א גוטע זאך, ס'איז אמת'דיג א גוטע זאך, אזוי זאגט די זוהר, ס'וואלט געדארפט זיין, ס'וואלט געדארפט זיין אז זיי זאלן קענען בלייבן, ס'וואלט געדארפט זיין און ס'גייט טאקע זיין, זיי האבן זיך נישט ארויסגעווארפן אינגאנצן נאכנישט, ס'גייט טאקע זיין אין די ענד, מ'מוז זיין אז זיי זאלן קענען זיין א חלק פון די זאך, דאס הייסט הגם אפשר קען זיין אביסל א מער חיצוניות'דיגע מדריגה, די זוהר זאגט. ס'וואלט געקענט זיין סיי א מח און סיי א קליפה, אבער די קליפה איז נישט קיין קליפה, ס'הייסט א קליפה דקדושה, ס'הייסט א א מח א דרויסענדיגע מדריגה, ס'הייסט די זוהר זאגט לכתחילה ווען ס'איז געשטאנען אין פרשת תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו, שטייט נישט מאת כל איש ישראל אשר ידבנו לבו, שטייט נישט דווקא פון א פון איינער וואס איז מזרע אברהם יצחק ויעקב. יעדע איינע, יעדע איד מכל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי, דאס איז דער ריבוי וואס די זוהר לערנט פון פרשת תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו איז דאך א עקסטעריגע פסוק לכאורה, שטייט שוין וזאת התרומה, שטייט שוין רש"י שוין מדייק, שטייט שוין דריי מאל די זעלבע זאך, איז די זוהר לערנט מאת כל איש אשר ידבנו לבו איז טייטש פון יעדע איינע, סיי א איד, סיי א גוי, סיי א ערב רב,

ביי די עגל, און זיי גורם געווען א גרויסע א גרויסע צרה א גרויסע פראבלעם, זאגט די זוהר די אייבערשטער האט געזאגט אויב אזוי מכאן ולהלאה זאל זיין זאל מען נישט מאכן נישט נישט ארייננעמען נישט ארייננעמען די ערב רב, לאמיר מאכן אזא סוד ויסר הזקני מתוך עמלק לאמיר ארויסנעמען די ערב רב פון די פון די נייע משכן פון די נייע נייע ברית וואס מען גייט דא כורת זיין די לוחות שניות די משכן וואס איז געווען פון די לוחות שניות. מאך ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, נעם צאם נאר און קחו מאתכם תרומה לה', נעם נישט פון כל איש אשר ידבנו לבו, נעם נישט פון די ערב רב אויכעט, נעם פון ענק, נעם נאר פון נאר פון ענק, נאר פון די אידן, נאר פון די פנימיות, נאר פון די שפיץ פנימיות. און דאס הייסט ויקהל משה, דאס איז די זוהר'ס טייטש וואס איז ויקהל משה, וואס האט זיי געדארפט? צאמנעמען, ווי ווי גייען זיי, ווי קומען זיי, די טייטש איז ער האט זיי מבדיל געווען, ס'הייסט די התקהלות, אויב דאס דארף מען פארשטיין יעצט צוריק צו וואס מ'האט אנגעהויבן, געווענליך ווען איך זאג ויקהל מ'האט צוזאמגענומען, מ'האט מקהיל געווען, מיינט מען אז דאס איז די גרעסטע התפשטות, דאס איז די גרעסטע צוזאמגענומען, מ'האט מ'האט מ'צאם מ'נעמט צוזאם מ'נעמט צוזאם, ווי רוב עם הדרת מלך, ווי מער מ'קען צוזאמנעמען איז דאך לכאורה בעסער, זאל זיין איד, זאל זיין ערב רב, זאל זיין וואס מ'קען נאר. זאגט דער זוהר האט מדייק געווען אז עס שטייט דא ויקהל, עס מוז דאך זיין אז דאס איז עפעס אנדערש ווי סתם צאמנעמען, ווייל צאמנעמען ווי מער האט מען שוין פרובירט איינמאל, און פון דעם האט שוין טאקע עס איז נישט אזוי גוט געלונגען, כ'וועל זאגן די אמת, עס איז געווען די חטא העגל, עס איז געווען די גאנצע, עס איז געווען די גאנצע צרה. אין אנדערע ווערטער, וואס מיין איך מיין איך צו זאגן אז עס איז געווען א גאנצע צרה, נישט אז פונקט די מענטשן וואס מ'האט צאמגענומען, די ערב רב, ער די ווארט ערב רב, אויף וואס הייסט עס ערב, וואס איז די טייטש ערב רב, ערב טייטש אסאך, א גרויסע צומי א גרויסע א גרויסע עולם, א גרויסע עולם, א גרויסע צומישעניש, און עס איז טאקע אמת, מען דארף, ס'דארף זיין א גרויסע עולם, אבער א גרויסע עולם וואס איז נישט דא אין עם קיין שום הבדלה, ווען מען נעמט צאם לשם חיצוניות, לשם ריבוי עם, לשם ערב רב. דאס אליינס איז א שטיקל די חטא העגל, דאס אליינס איז א שטיקל איז די שורש אדער די דקות פון די חטא העגל, מען דארף קענען צוזאם נעמען א גרויסע מען דארף קענען צוזאם נעמען כל עדת בני ישראל, אבער מען דארף אויך קענען צוזאם נעמען מאתכם, מען דארף אויך קענען צוזאם נעמען קחו מאתכם, מען דארף זיך אליינס קענען צוזאם נעמען, מען דארף קענען זיך ארויס נעמען, עס דארף זיין אז אין די בתוך קהלת כלל ישראל זאל זיין עפעס מען נעמט זיך ארויס פון עפעס אויכעט, עס נעמט זיך ארויס פון די וועלט, מען נעמט זיך ארויס פון. פארשידענע שטותים, מען נעמט זיך ארויס פון מתוך עמלק, ויסר את הקיני מתוך עמלק, מען דארף זיך קענען ארויסנעמען פון דעם אויכעט, ווייל אויב ס'וועט זיין נאר א צאמנעמען און מ'וועט זיך צוטשעפען און צוטשעפען און ווי מער און ווי מער, דאס איז דאס איז דאס איז נישט קיין וועג וואס מ'קען אמת'דיג מאכן א משכן, אזוי קען מען מאכן א עגל, אזוי קען מען מאכן אסאך קול העם ברעה, מ'קען מאכן פארשידענע נויזעס, אבער מ'קען נישט מאכן קיין קיין קיין מיש מ'קען נישט מאכן קיין קחו מאתכם תרומה להשם. איז ווען ס'שטייט ויקהל משה, משה רבינו האט צוזאם גענומען די אידן, איז דאס איז א ענליכע זאך וואס ער האט געטוהן אזוי ווי שאול האט צוזאם גענומען האט ארויס גענומען די קינים מתוך עמלק, מ'האט ארויס גענומען דא די אידן, די ויקהל מיינט נישט נאר צוזאם גענומען, ס'מיינט אויך ארויס גענומען, ער האט זיי צוזאם ויקהל ארויס גענומען אזוי פון. די ערב רב פון די חיצוניות'דיגע ריבוי עם, פון די חיצוניות'דיגע ברוב עם, וואס עס זעהט אויס מ'קען שרייבן גרויסע פארענטשעס מיט גרויסע סיינס און געווען א גרויסע עולם, זיי ארויסגענומען פון דעם און געזאגט זה הדבר אלה נו וואס שטייט? ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם, דאס איז וואס די אייבערשטער הייסט. קחו מאתכם תרומה לה', כל נדיב ליבו יביאה את תרומת ה', נישט כל איש אשר ידבנו ליבו, יעדע איינער וואס איז, דארף מען רעדט שוין נישט פון די איש, מ'רעדט שוין נישט פון די כל איש, פון יעדע איינער, און פון דעם, פון דעם טאקע, מען דארף דארף אבער וויסן, דאס מיינט נישט אז דא גייט מען בלייבן, דאס מיינט נישט אז דא גייט מען בלייבן, און צום סוף דארף מען דאך יא, אונז ווילן דאך יא אז ס'זאל זיין. אזוי ווי שטייט נכון יהיה הר בית השם והלכו לו אליו כל העמים, אלע אלע גוים דארפן קענען גיין צו דעם משכן, אלע ערב רב דארפן צוריק קומען. אלע ערב רב דארפן קענען צוריק קומען. אבער כדי ס'זאל קענען ווערן א אסיפה, כדי צו מוודא זיין אז די אסיפה, די קהילה, די ויקהל איז נישט עפעס סתם א גרויסע קהילה, סתם ווי מער מענטשן, ס'דא אין דעם א טעם, ס'דא עפעס א תוכן, יעדע איינער גיבט עפעס צו, יעדע איינער האט זיך אליינס צוזאמגענומען, פאר ער איז געקומען צו דעם מנין האט ער זיך אליינס צוזאמגענומען מיט זיינע צען כוחות הנפש, אז נישט איז עס ווי יעדע מענטש קומט, קומט מיט, קומען מיט פופציג מענטשן וואס זענען איינער אביסל דא, איינער אביסל דארט, אביסל מפוזר און אביסל מפורד, און ס'איז מ'קען זיך נישט צוזאמנעמען, א מנין איז דאך טייטש, מען דארף דאך אריינטראכטן, לאמיר זאגן, מען זאגט שוין דאס, אז מען וויל צוזאמנעמען א מנין אידן, ס'דא אזא מין הלכה, אז מען זאגט נישט דבר שבקדושה פחות מעשרה. דאך די טייטש אז די צען מענטשן דארפן קענען משרה זיין, דארפן קענען אויפטון א געוויסע אחדות וואס איין מענטש קען נישט, דאס איז דאך א הלכה, מען קען זאגן א דבר שבקדושה, מען קען זאגן קדיש, דאס הייסט עס איז דא עפעס א געוויסע אחדות, א געוויסע איינסקייט, א געוויסע התכללות וואס איין מענטש איז דאך נישט קיין התכללות, איין מענטש איז דאך נאר איין מענטש, צוויי מענטשן איז נאר איין נאר צוויי מענטשן, צען מענטשן. אבער די צען, ס'הייסט ס'דארף דאך קענען ווערן פון צען איינס, ס'דארף דאך קענען ווערן עפעס איין חברה, איין מנין, איין סארט אחדות, איינס וואס איז מער ווי ווען ס'איז דא אין איינס. יעצט, דאס קען נאר געשען אויב יעדע איינע האט שוין אין זיך א געוויסע מנין, האט שוין אין זיך א געוויסע צאמנעמאכטס. אסאך מאל אויב ס'איז דא א מנין, ס'איז אזויווי קשר רשעים אינו מן המנין. פארוואס איז עס קשר רשעים אינו מן המנין? ווייל ווען ער, ווען ער נעמט זיך צאם, אנשטאט ס'זאל ווערן פון אסאך איינס, ווערט פון אסאך אסאך. פון אסאך אסאך קען מען נישט מאכן גארנישט, קען מען נישט נאך מאכן קיין דבר שבקדושה דארט, ס'ווערט נישט ס'ווערט נישט מער דבר שבקדושה, מ'קען זען, זאג נישט זאג נישט זאג נישט אפשר טאר מען נישט זאגן אזוי אבער, ס'דא ס'דא מנינים וואס ארבעטן און ס'דא מנינים וואס ארבעטן נישט, די די ס'איז די הלכה איז א הלכה, די הלכה רעכנט זיך נישט מיט מיינע פילינגס, אבער די ס'איז דאך געמאכט אז ס'זאל זיין א געוויסע פילינג, ס'איז דאך געמאכט, די הלכה וואס זאגט אז מ'זאגט נאר קדיש ווען ס'דא א צען אידן.

אנדערע ווערטער, זיי נעמען זיך צאם, זיך אליינס, חוץ פון זיך צאם נעמען זייערע גופים און זיך אריינלייגן אין איין צימער, נעמען זיי זיך צאם זיך אליינס, זייערע אייגענע צען כוחות הנפש, און נאכדעם קומט מען אין מנין. וועסטו זען אז די דבר שבקדושה מאכט מער סענס. וועסטו זען אז די כוונה ארבעט בעסער. מען קען גרינגער מכוון זיין מיט א מנין ווי אן א מנין. דאס וואס איז על פי רוב נישט אזוי, איז פשוט ווייל רוב מנינים זענען נאר מנינים חיצוניים, ס'איז נאר ציבור, ציבור חיצוני, דאס איז א ווארט פון סלאנים מיין איך. ס'איז דא א ציבור חיצוני און א ציבור פנימי. ציבור חיצוני איז דאס וואס מען קומט צוזאם מען קען זאגן קדיש, ציבור פנימי איז די טייטש אז מען נעמט זיך צוזאם צען אידן וואס איז דא אין דעם א ויקהל, ס'הייסט עס איז דא אין דעם א אפגעזונדערקייט פון די ערב רב פון די סתם מען נעמט זיך צוזאם ווי אסאך מער, דעמאלטס קענסטו זען אז ס'איז דא דארט די דבר שבקדושה דארט שטימט טאקע בעסער דארט די כוונה ס'דאווענט זיך ס'פארט מער מער די דאווענען מען פילט דאווענען ס'ווערט אפילו מער געענטפערט יא וואס הייסט וואס הייסט די תפילה איז שווער נענה מען פילט אז ס'הארץ האט געארבעט א תפילה דארף דאך ארבעטן ווי דער רבי האט געזאגט אז אויב איינער דאווענט אתה חונן און ער האט געהאט א קשיא פארן דאווענען און ער האט זיך געמוטשעט אויף עפעס א סוגיא און ער האט געדאווענט אתה חונן און ער גייט נישט צוריק צו די גמרא נאך די נאכן דאווענען זעהן צו ער האט פארענטפערט געווארן זיין קשיא איז דאך א ברכה לבטלה וואס ער דאווענט ער גלייבט נישט אז עס קען אפילו ארבעטן איז איך רעד נישט פון זאכן וואס זענען שווערער אויפצוטוהן אפשר אבער אזא סארט אתה חונן דאס איז מ'קען עס בדוק ומנוסה מ'קען עס אויסטרייען. עס איז דארף דארף האסט געדאווענט דארף דאך קענען ארבעטן, און א תפילה בציבור דארף דאך קענען ארבעטן בעסער, מען דארף דאך קענען זען, איך האב נישט ליב אז אלעס דארף מען גלייבן, מען דארף קענען באמת זען געוויסע זאכן, מען דארף קענען זען אז אויב איך זאג מאך די אתה חונן בציבור, האט עס געארבעט בעסער, ווען איך זעץ זיך לערנען נאכן דאווענען פארשטיי איך דאך אסאך קלארער אסאך מער געשמאק, שטימט בעסער מיין אויף ענטפערט מיין קשיא צו אזא סארט זאך, און אויב עס ארבעט נישט די פשט אז די ציבור איז אזא ערב רב, די ציבור איז.

ווי אזוי האט זיי געמאכט א גרויסע ויקהל געמאכט אזוי ווי רש"י דאס האבן מיר נישט זיי געשלעפט מענטשן ס'דא אזעלכע רעבעס וואס זייער זייער וועג פון שלעפן מענטשן מען שלעפט זיי בידיים ס'דא מענטשן וואס זיי שלעפן ממש בידיים ס'דא מענטשן מען צווינגט און מען זאגט צו און מען סטראשעט אדער בכלל אפילו ער מאכט פראפעגאנדע דאס הייסט געשלעפט בידיים א מענטש שלעפט מען נישט בידיים. א מענטש שלעפט מען אזוי ווי רש"י זאגט, א מענטש שלעפט מען מיט דיבורים, לקחו בדברים, לקחו מיט ווערטער, מיט הארץ, מיט דעת, אזוי נעמט מען א מענטש, און די זעלבע זאך א מנין, א מנין נעמט מען נישט צאם דורך שרייען א צענטער, א מנין נעמט מען צאם דורך ויקהל משה, דורך א דיבור, דורך די דעת, דורך די דעת וואס קען מאחד זיין די עשרה מישראל, די צען אידן, וואס זענען נישט קיין סתם א ערב רב, נישט סתם עפעס א גרויסע אסאך ענות, קול ענות אנכי שומע, דאס איז דאס איז א מנין, און דעמאלטס מיט די מנין. קען קען מען הערן אז דא איז שוין קדושה ארבעט, קען מען הערן אז בתפילות ארבעט, קען מען הערן אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתן של רבים, דארף דאס קענען, מען דארף דאס קענען זעהן און מען דארף פראבירן אז ס'איז דא הזדמנות וואס מ'איז ווייניגער בציבור בסגולה, ווייניגער בציבור ב פון ערב רב, וואס דארט איז דא א גרעסערע חשש ערב רב, פראבירן ארויסצוגיין פון אונזער ערב רב, פראבירן ארויסצוגיין פון די ריבוי עם, אביסל צוגרייטן, אביסל צוגרייטן. אויב מען דאווענט נישט מיט א מנין אדער מען גייט נישט אין בית מדרש קען מען צוגרייטן א מענטש וואס נעקסטע וואך פליז סייעתא דשמיא אדער אין א חודש ארום איך ווייס נישט ווען עט זיין א צווייטע עט זיין לפחות מענטשן זאלן קומען אין בית מדרש עט זיין א איד עט זיין א אז איך זאל קענען קומען ס'עט זיין א איך אסאך מאל איז דא בית מדרש נישט דא קיין איך ס'איז דא צען גופים וואס זענען אין בית מדרש נישט דא קיין צען מוחות נישט דא קיין איין מח ס'איז גארנישט דא אויב מען גייט אביסל ארויס פון בית מדרש.